בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים דף כט, מען הייבט אן דף כח עמוד ב איז פינף שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, הרי נטיעות האלו קרבן וכו' איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה אז טאמער א מענטש איז מקדיש א בוים און ער זאגט הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו, אז די בוים צו די ביימער זאלן זיין א קרבן טייטש איז עס מקדיש ביז מען שניידט עס אפ, אזא לשון זאגט ער, אדער טלית זו קרבן עד שתשרף די זעלבע ענין, זאגט די משנה אין להם פדיון, אז מען קען עס נישט פודה זיין. איז אזוי, פרעגט די גמרא, ולעולם? וואס טייטש מען קען עס נישט פודה זיין? לעולם ועד קען מען נישט פודה זיין? ווי געהערט געווארן אזא זאך אז מען קען מקדיש זיין א חפץ אבער מען קען עס נישט פודה זיין? יעדע זאך וואס מען איז מקדיש קען מען פודה זיין? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אמר בר פדא, זאגט בר פדא, פדאן חוזרות וקודשות פדאן חוזרות וקודשות עד שיקצצו, נקצצו, פודן פעם אחת ודיו. זאגט בר פדא פשט אין משנה אזוי, אז ווען א מענטש איז מקדיש א בוים, הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו, וואס מיינט ער צו זאגן מיט די עד שיקצצו, אז זאל זיין הקדש ביז מען שניידט אפ די בוים, זאגט בר פדא די פשט פון דעם איז אזוי, אז ווי לאנג מען וועט נישט אפשניידן די בוים, עט עס ווערן הקדש נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, און דערפאר זאגט די משנה אין להם פדיון, נישט פשט מען קען עס נישט אויסלייזן, אוודאי קען מען עס אויסלייזן, אבער ברגע דו עסט עס אויסלייזן, די געלט וועט טאקע ווערן הקדש, אבער די בוים וועט נאכאמאל ווערן הקדש, פארוואס? ווייל דער מקדש בשעת ער האט עס מקדש געווען, האט געזאגט איך בין עס מקדש עד שיקצצו פשט ווילאנג מען גייט נישט אפשניידן די בוים, עט עס אלעמאל זיין הקדש, נישט קיין חילוק וויפיל מאל דו עסט עס פודה זיין, עט עס ווערן הקדש נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. אבער נאך מען שניידט עס אפ, נאך מען שניידט עס אפ, איז ברגע מען איז עס פודה ווערט עס אויס הקדש, ווערט נישט צוריק הקדש, אבער נישט פשט אז ברגע מען שניידט עס אפ ווערט עס אויס הקדש, נאכן אפשניידן וועט עס פודה זיין, דעמאלטס ווערט עס נישט צוריק הקדש, אזוי לערנט בר פדא פשט אין משנה, עולא קריגט זיך אויף דעם, עולא אמר, כיוון שנקצצו שוב אין פודן, עולא לערנט אז נאכדעם וואס מען שניידט אפ די בוים ווערט עס אויס הקדש, ווייל עולא לערנט פשט אז ווען א מענטש זאגט הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו, דער מענטש וואס האט מקדיש געווען די בוים האט עס נאר מקדיש געווען ביז מען שניידט עס אפ, און ממילא ברגע וואס מען שניידט עס אפ אטאמאטיש

אז נאך מען שניידט עס אפ דארף מען עס נאך אלץ פודה זיין, די חלק קריגט זיך עולא און עולא זאגט ברגע וואס דו שניידסט עס אפ אטאמאטיש גייט די הקדש אוועק, אבער די ר"ן ברענגט אנדערע ראשונים וואס לערנען אוודאי אנדערש, זיי לערנען אז עולא קריגט זיך אויף בר פדא אויף די ערשטע חלק אויכעט, עולא האלט אז טאמער מען וועט פודה זיין די בוים איידער מען האט עס נישט אפגעשניטן ווערט עס נישט צוריק נאכאמאל הקדש מען דארף סך הכל איינמאל פודה זיין, חוץ פון דעם האלט עולא אז נאכדעם וואס מען שניידט עס אפ דארף מען עס בכלל נישט פודה זיין, און די ראשונים זענען מסביר אז ס'איז הא בהא תליא, פארוואס? ווייל זיי זאגן פשט אזוי, לויט בר פדא, ווען א מענטש זאגט הרי נטיעות אלו קרבן עד שיקצצו, בר פדא האלט דאך אז נאך מ'שניידט עס אפ ווערט עס נישט אטאמאטיש אויס הקדש, מ'דארף עס דאך נאך פודה זיין, און ממילא וואס האט דער מענטש געמיינט ווען ער האט געזאגט עד שיקצצו, ס'זאל זיין הקדש ביז איך שנייד עס אפ, און וואס נאכן אויסשניידן ווערט עס אויס הקדש? אוודאי נישט זאגט בר פדא, און וואס מיינט ער צו זאגן מיט די עד שיקצצו? מוז זיין

האמיר דא א מחלוקת צווישן בר פדא און עולא, וואס געשענט מיט די בוים נאכדעם וואס מען שניידט עס אפ, לויט בר פדא דארף מען עס נאך פודה זיין, און לויט עולא דארף מען עס נישט פודה זיין ווייל ברגע וואס מען האט עס אפגעשניטן איז ווערט עס אויס הקדש, ווייל היות וואס דער מענטש האט דאך עס מקדיש געווען נאר עד שיקצצו, איז נאכן אויסשניידן איז עס אויס הקדש. אמר ליה רב המנונא, פרעגט אבער רב המנונא צו עולא, ווי קען זיין אזא זאך? ווי קען זיין אז א מענטש איז מקדיש א חפץ און די הקדש פליעט אליין אוועק אן דעם זאלסט דארפן פודה זיין, זאגט רב המנונא קדושה שבהן להיכן הלכה, ווי די קדושה געגאנגען, און ער ברענגט נאך א ראיה, ומה אילו אמר לאשה, היום את אשתי ולמחר אי את אשתי, מי נפקא בלא גט, אז א מענטש וועט מקדש זיין א פרוי, און עט איר זאגן, היינט ביסטו מיין פרוי, מארגן אויס, איז העלפט אזא זאך? פשט, אוודאי נישט, אוודאי מארגן עט זי דארפן א גט, פארוואס? ווייל ברגע דו האסט מחיל געווען א חלות, גייט נישט די חלות אליין אוועק, מען דארף עפעס טון, דארפסט געבן א גט, איז די זעלבע זאך דא, א מענטש איז מקדיש א בוים, עד שיקצצו, איז וואס? יעצט מען שניידט עס אפ גייט עס אליין אוועק? ווי געהערט געווארן אזא זאך? מען דארף עס פודה זיין. אמר ליה רבא, ענטפערט רבא צו רב המנונא, וואס פאר א פארגלייך? מי קא מדמית קדושת דמים לקדושת הגוף, קדושת דמים, פקעה בכדי, קדושת הגוף, לא פקעה בכדי. פשט ס'איז טאקע נישט קיין פארגלייך. קדושת הגוף קען נישט אליין אוועקגיין. דערפאר טאקע ווען א מענטש איז מקדש א פרוי, און ער זאגט איך בין דיר נאר מקדש היינט, מארגן אויס, דאס אוודאי העלפט נישט, ווייל ווי זאל די קדושה גיין, מ'דארף מ'דארף געבן א גט. מה שאין כן קדושת דמים, זאגט רבא ביי קדושת דמים איז אוודאי יא דא אזא מושג, אז די קדושה פליט אליין אוועק, און דערפאר ווען א מענטש איז מקדיש א בוים, עד שיקצצו, איז נאכן אויסשניידן פליעט די קדושה אליין אוועק לויט עולא. אמר ליה אביי, פרעגט אביי צו רבא אזוי, דו מאכסט א חילוק צווישן קדושת דמים און קדושת הגוף, און דו זאגסט מיר אז ביי קדושת הגוף איז נישט דא אזא זאך אז די קדושה פליעט אליין אוועק, קדושת הגוף לא פקעה בכדי, והתניא, פרעגט אביי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שור זה עולה כל שלושים יום, ולאחר שלושים יום שלמים, טאמער א מענטש איז מקדיש א בהמה אלס עולה, און ער זאגט איך וויל זאל זיין א עולה פאר דרייסיג טאג, און נאך דרייסיג טאג וויל איך זאל זיין א שלמים, איז די דין איז אז אזוי געשענט, כל שלושים יום עולה, ולאחר שלושים יום שלמים, דרייסיג טאג עט דער אקס זיין א עולה, און דערנאך עט עס ווערן א שלמים, פשט טאמער מ'עט עס מקריב זיין די ערשטע דרייסיג טאג, דארף מען עס מקריב זיין אלס עולה, שפעטער ווען מ'וועט עס מקריב זיין איז מען דאס מקריב אלס שלמים, און ממילא פירט אויס אביי די קשיא צו רבא אמאי קדושת הגוף נינהו ופקעה בכדי, דו האסט דאך געזאגט אז ביי קדושת הגוף פליעט נישט זאכן אליין אוועק, זעסט דאך ביי א פרוי מ'איז מקדש א פרוי דארט האסטו מסביר געווען דארט איז אנדערש, ווייל קדושת הגוף פליעט נישט א קדושת דמים דארט פליעט עס אליין אוועק, איז אויף דעם פרעגט אביי, דא זעסטו קלאר דא רעדט זיך א ציור פון קדושת הגוף, א מענטש. איז מקדיש א בהמה אלס קרבן, ווערט עס קדוש בקדושת הגוף, און פון דעסטוועגן זעהן מיר אז די קדושה פון די עולה פליט אליין אוועק, נאך דרייסיג טאג גייט אוועק די קדושת עולה אליין, מען דארף גארנישט טון, מען דארף עס נישט פודה זיין, און אטאמאטיש ווערט עס א שלמים, איז א קשיא אויף רבא, ענטפערט רבא ניין, הכא במאי עסקינן, דאמר לדמי, רבא קען פארענטפערן די ברייתא אז די ברייתא רעדט זיך לדמי, פשט די ברייתא רעדט זיך נישט א מענטש איז מקדיש א בהמה אלץ קרבן, רבא זאגט אז אוודאי טאמער א מענטש וועט מקדיש זיין א בהמה אלץ קרבן זאל זיין א עולה אויף דרייסיג טאג, און וואס געשעט נאך דרייסיג טאג? זאגט רבא ס'איז נישטא אזא זאך ס'גייט אליין אוועק ס'גייט נישט אליין אוועק ס'ווערט נישט אויס עולה און אטאמאטיש א שלמים נאר וואס די ברייתא רעדט זיך אז די מענטש האט עס מקדיש געווען לדמי עולה, פשט ער האט געזאגט אז טאמער איך פארקויף די אקס די ערשטע דרייסיג טאג איז מיט די געלט וועל איך דארפן קויפן א עולה, און טאמער איך פארקויף עס נאכדעם מיט די געלט וועל איך דארפן קויפן א שלמים, איז ווייטער רעדט מען דא פון קדושת דמים, און היות מען רעדט פון קדושת דמים, איז אוודאי קען די קדושה אליין אוועקפליען, ווייל רבא איז דאס אויך מודה אז ביי קדושת דמים איז דא אזא זאך. יעצט, דרך אגב, אויב אונז האמיר טאקע אזא ברייתא אז קדושת דמים קען אליין אוועקפליען, איז פארוואס פרעגט נישט די גמרא א קשיא פון די ברייתא אויף בר פדא, ווייל בר פדא האט דאך געזאגט אז ביי אונזער משנה ווען א מענטש איז מקדיש א בוים עד שיקצצו, זאגט בר פדא נאכן אויסשניידן דארף מען עס פודה זיין, די קדושה פליעט נישט אליין אוועק, עולא האט געזאגט פליעט אליין אוועק, איז לכאורה האמיר דא בפירוש א קשיא פון א ברייתא אויף בר פדא א ראיה קעגן בר פדא, ווייל דא זעהן מיר אין די ברייתא אז די ברייתא זאגט קלאר אז טאמער א מענטש איז מקדיש אן אקס לדמים אזוי ווי רבא האט געזאגט ס'נאר לדמים אויף דרייסיג טאג נאך דרייסיג טאג ווערט עס אויס הקדש ווערט אויס עולה ס'ווערט א שלמים איז אויף דעם איז די ר"ן שוין יעצט מסביר ס'וועט באלד אריינקומען נאך מער אבער די ר"ן איז מסביר אז בר פדא קען דאס פארענטפערן, ווייל בר פדא קען זאגן אז די ברייתא רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס א מענטש האט מקדיש געווען א אקס לדמים לעולה אויף דרייסיג טאג און נאכדעם אטאמאטיש גייט עס אליין אוועק, נאר בר פדא קען זאגן די ברייתא רעדט זיך אז די מענטש האט טאקע אזוי געזאגט, ער האט געזאגט אז דרייסיג טאג זאל זיין א עולה און נאכדעם דרייסיג טאג א שלמים, אבער נישט נאך דרייסיג טאג איז אליין אוועקגעפלויגן די קדושת עולה, נאר דער מענטש אליין האט עס פודה געווען פאר ס'איז אריבער דרייסיג טאג. איז אויף דעם זאגט די ברייתא אז ווען ס'עט זיך ענדיגן די דרייסיג טאג נאכדעם וואס ער האט עס פודה געווען יעצט וועט עס ווערן א שלמים און יעצט קענסטו מיר נישט פרעגן וואו די קדושת עולה געגאנגען ס'איז אליין אוועק געפלויגן ס'איז נישט אליין אוועק געפלויגן די בעל הבית האט עס פודה געווען נאכדעם וואס ער האט עס פודה געווען יעצט גייט אריבער דרייסיג טאג ווערט עס קדוש בקדושת שלמים פארוואס ווייל די בעל הבית האט זיך אזוי אויסגענומען ער האט געזאגט אז נאך דרייסיג טאג וויל איך זאל זיין א שלמים איז טאקע די קדושת שלמים חל נאך דרייסיג טאג און ממילא אויף בר פדא איז נישט קיין קשיא פון די ברייתא פרעגט אבער די גמרא וויאזוי קען רבא פארענטפערן אז די ברייתא רעדט זיך דאמר לדמי, די ברייתא רעדט זיך נישט פון קדושת הגוף, די ברייתא רעדט זיך פון קדושת דמים, אי הכי פרעגט די גמרא אויב אזוי אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סיפא פון די ברייתא, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט כמעט די זעלבע זאך ווי די רישא, נאר פארקערט, פשט די רישא האט גערעדט ווען א מענטש האט געזאגט דרײַסיק טאג עולה שפעטער דרײַסיק טאג שלמים, די סיפא רעדט זיך פארקערט אז די מענטש זאגט דרײַסיק טאג שלמים און נאכדעם וויל איך זאל זיין א עולה, און שטייט אין די סיפא דארט לאחר שלושים יום עולה ומעכשיו שלמים, אז טאמער א מענטש זאגט אז די בהמה זאל זיין דרייסיג טאג א עולה אבער קודם זאל עס זיין דרייסיג טאג א שלמים, איז אויך די זעלבע דין, און ממילא פרעגט די גמרא, אי אמרת בשלמא חדא בקדושת הגוף וחדא בקדושת דמים, גאנץ גוט טאמער וועסט מיר זאגן אז איין ציור פון די ברייתא רעדט זיך ביי קדושת הגוף און איין ציור רעדט זיך ביי קדושת דמים, אויב אזוי פארשטיי איך פארוואס די ברייתא חזר'ט איבער די זאך צוויי מאל, היינו דאיצטריך ליה לתנא למיתנא תרתי, ווייל דסלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען געמיינט קדושת הגוף לא פקעה בכדי, קדושת דמים פקעה בכדי, איך וואלט ווען געמיינט אז קדושת דמים קען אליין אוועקפליען, אבער קדושת הגוף נישט, פארדעם אמטו להכי תנא תרתי, פארדעם שטייט עס אין די ברייתא צוויי מאל זאלסט וויסן ס'נישט אזוי אז נישט נאר קדושת דמים פליעט אליין אוועק נאך דרייסיג טאג, נאר קדושת הגוף איז אויך אזוי נאך דרייסיג טאג גייט אוועק די קדושת הגוף אפילו אן דעם זאל עס פודה זיין, אבער אלא אי אמרת לויט דיר רבא וואס דו זאגסט אז אידי ואידי קדושת דמים אז די גאנצע ברייתא רעדט זיך נאר פון קדושת דמים למה לי למיתנא תרתי פארוואס דארף די ברייתא איבערחזר'ן די זעלבע זאך צוויי מאל און נאך מער איז דא א קל וחומר השתא יש לומר מקדושה חמורה לקדושה קלה פקעה מה דאך אין די רישא וואס די ברייתא זאגט אז א עולה א מענטש זאגט קודם זאל זיין א עולה נאכדעם א שלמים זאגט אונז די ברייתא די קדושת עולה די הארבע קדושה גייט אוועק און ס'ווערט טאקע קדוש בקדושת שלמים, איז מקדושה קלה לקדושה חמורה צריכא למימר, איז אוודאי און אוודאי פארקערט אז קדושת שלמים גייט אוועק פאר א קדושת עולה, ווייל קדושת עולה איז א גרעסערע קדושה, און ממילא מיט דעם פרעגט די גמרא אפ רבא, און אונז האמיר דא בפירוש א ראיה פון די ברייתא אז די ענין אז סגייט אוועק א קדושה איז סיי ביי קדושת הגוף, סיי ביי קדושת דמים, ס'גייט אליין אוועק, מ'דארף עס נישט פודה זיין. אבער פרעגט די גמרא, לימא תיהוי תיובתא דבר פדא, דאמר לא פקעה קדושה בכדי, ס'טייטש לכאורה האמיר דא א פירכא אויף בר פדא, וואס בר פדא זאגט אז די קדושה גייט נישט אליין אוועק ווייל בר פדא האט דאך געזאגט ביי אונזער משנה אז ווען א מענטש איז מקדיש א בוים עד שיקצצו העלפט עס נישט מ'דארף עס פודה זיין נאך מ'שניידט עס אפ, און דא זעהן מיר אין די ברייתא אז סיי קדושת הגוף און סיי קדושת דמים גייט יא אליין אוועק. יעצט, די קשיא פון די גמרא איז בעיקר פון די סיפא פון די ברייתא, ווייל די רישא האבן דאך פריערט מסביר געווען, די ר"ן האט מסביר געווען, פארוואס פון די רישא איז נישט קיין קשיא אויף בר פדא, ווייל אויף בר פדא קען מסביר זיין די רישא אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די באלעבאס האט פודה געווען דעם אקס נאכדעם וואס ער האט עס מקדיש געווען, און נאך דרייסיג טאג גייט ארויף אויף דעם א נייע קדושה, אבער פון די סיפא איז לכאורה א קשיא אויף בר פדא, ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, רב פפא ענטפערט אזוי, אמר לך בר פדה, אז בר פדה קען דיך מפרש זיין די סיפא פון די ברייתא אז הכי קאמר, די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן אז אם לא אמר מעכשיו שלמים לאחר שלושים יום עולה הוי. פשט איז אזוי, אז מען קוקט אריין אין די לשון פון די ברייתא איז די רישא איז זעהר שיין מבואר, די ברייתא רעדט קלארע דיבורים, די ברייתא זאגט אז טאמער א מענטש זאגט שור זה עולה כל שלושים יום לאחר שלושים יום שלמים, ער זאגט מיט די מויל, איך וויל, די אקס זאל דרייסיג טאג זיין א עולה, און נאכדעם דרייסיג טאג א שלמים, זאגט די ברייתא, איז די דין אז טאקע אזוי, כל שלושים יום עולה ולאחר שלושים יום שלמים. זעהר קלארע ווערטער. די סיפא אבער, שטייט נישט קלאר. אין די סיפא שטייט סך הכל, אז די זעלבע זאך עט זיין, טאמער א מענטש זאגט קודם שלמים נאכדעם עולה. אבער ס'שטייט נישט וואס איז די דין, און ממילא ווי די ר"ן איז מסביר, בר פדה קען זאגן אז אין די סיפא שטייט פונקט פארקערט, אין די סיפא שטייט אז ווען א מענטש זאגט לאחר שלושים יום עולה און מעכשיו שלמים, ער וויל ס'זאל זיין א שלמים נאכדעם א עולה, איז עס נישט קיין עולה נאך דרייסיג טאג, ס'בלייבט א שלמים, ממילא וואס קומט אונז די ברייתא דא לאזן הערן, איז די ברייתא קומט אונז דא לאזן הערן צוויי נקודות, איין נקודה איז טאקע אזוי אז טאמער א מענטש איז מקדיש א בהמה ער זאגט דרייסיג טאג זאל זיין א שלמים נאכדעם וויל איך זאל זיין א עולה געשענט עס נישט ס'ווערט נישט קיין עולה ס'בלייבט א שלמים איי וואס איז די חידוש? די חידוש איז געוואלדיג די חידוש איז קודם כל טאקע אז ס'בלייבט א שלמים אז די קדושת שלמים פליעט נישט אליין אוועק נאך א חידוש איז אז נישט נאר ס'פליעט נישט אוועק ווען א מענטש איז מקדיש א בהמה אלץ עולה נאר אפילו א שלמים א קלענערע קדושה פליעט אויך נישט אוועק נאך א חידוש איז ווי דער ר"ן שמועסט אויס אז ער רעדט זיך דא אביסל פארקערט, ער זאגט לאחר שלשים יום עולה און מעכשיו שלמים, קודם דערמאנט ער וואס גייט זיין אין נאך דרייסיג טאג, און נאכדעם זאגט ער וואס ער וויל ס'זאל זיין יעצט, ממילא דא וואלט אפשר געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ברגע וואס ער זאגט ארויס מיט די מויל לאחר שלשים יום עולה, קען ער נישט יעצט זאגן זאל יעצט זיין א שלמים, דאס איז נאך א חידוש וואס די ברייתא זאגט, ס'איז נישט אזוי, אוודאי קען ער, ס'איז תוך כדי דיבור, ס'ווערט א שלמים און ס'ווערט נישט קיין עולה, דאס איז איין נקודה וואס די ברייתא וויל אונז דא ארויסברענגען, און נאך א חידוש וואס די ברייתא וויל אונז דא ארויסברענגען, אז וואס איז טאמער א מענטש עט נישט זאגן מעכשיו שלמים, נאר סתם אזוי א מענטש עט זאגן לאחר שלושים יום עולה, דארט אוואדע עט עס טאקע ווערן א עולה נאך דרייסיג טאג. איי וואס איז די חידוש? זאגט די גמרא, די חידוש איז. מידי דהוה האומר לאשה התקדשי לי לאחר שלושים יום דמקודשת ואף על פי שנתעכלו המעות. פשט איז אזוי, ס'איז דא א דין אז א מענטש איז מקנה לאמיר זאגן א בהמה פאר זיין חבר, ער זאגט זיין חבר משוך פרה זו, מאך יעצט א קנין משיכה, און די קנין גייט חל זיין נאך דרייסיג טאג, איז די דין איז אז נאך דרייסיג טאג טאמער די בהמה געפינט זיך אין א פלאץ וואס איז ראוי דארט צו מאכן א קנין משיכה, לאמיר זאגן אין די רשות פון די קונה, אדער אין עפעס א סימטא, דעמאלטס איז די קנין חל, אבער טאמער די בהמה נאך דרײַסיק טאג גייט זיין אין א רשות הרבים, עט די קנין נישט חל זיין פארוואס? ווייל ער האט טאקע יעצט געמאכט א משיכה וואס גייט חל זיין נאך דרײַסיק טאג, אבער למעשה ווען געשענט די עצם קנין? איז נאך דרײַסיק טאג, און ממילא טאמער דעמאלטס נאך דרײַסיק טאג גייט עס נישט זיין אין א גוטע פלאץ, די בהמה וועט נישט זיין אין א פלאץ וואס דארט קען מען קונה זיין במשיכה, איז די קנין נישט חל. דאס איז אבער נאר ביי אזא סארט זאך ווי א בהמה למשל, אדער לאמיר זאגן א מענטש עט מקדש זיין א פרוי מיט א שטר, און ער שרייבט אין די שטר אז די קידושין זאל חל זיין נאך דרייסיג טאג, וואס איז טאמער די שטר האט זיך צוריסן אדער צופליקט משך די דרייסיג טאג, עט אוודאי די קידושין נישט חל זיין, פארוואס? ווייל ווען געשענט למעשה די קידושין? נאר נאך דרייסיג טאג, אבער דאס איז אלס ביי אזעלכע סארט זאכן, מה שאין כן ביי געלט, אז א מענטש איז מקדש א פרוי מיט געלט און ער זאגט די קידושין זאל חל זיין נאך דרייסיג טאג, דא אפילו די געלט איז צוגאנגען, די פרוי האט אויסגענוצט די געלט, עט נאך אלס די קידושין חל זיין נאך דרייסיג טאג פארוואס? ווייל געלט איז פשט ס'ווערט דא אזא שעבוד, די פרוי איז יעצט כאילו שולדיג די געלט פארן מאן, און ממילא איז נישט קיין חילוק צו די געלט בפועל איז יא דא צו נישט דא, די קידושין עט נאך אלס חל זיין נאך דרייסיג טאג. איז דאס, זאגט רב פפא, דאס לויט בר פדא די חידוש דא אין די ברייתא, אז טאמער א מענטש זאגט איך וויל די בהמה זאל ווערן קדוש בקדושת עולה נאך דרייסיג טאג, טאמער ער זאגט נישט מעכשיו שלמים, ער זאגט סתם נאך דרייסיג טאג וויל איך זאל זיין א עולה, איז נאך דרייסיג טאג עט עס טאקע ווערן א עולה, פונקט ווי א פרוי וואס מען איז איר מקדש מיט געלט קען עס חל זיין נאך דרייסיג טאג, דא אויך. איי פרעגט די גמרא פשיטא, פארוואס נישט? זאגט די גמרא לא צריכא דהדר ביה, פשט אפילו ער וויל צוריקציען משך די דרייסיג טאג צו זאגן ניין איך וויל צוריקציען, ער קען נישט צוריקציען, איי פרעגט די גמרא פארוואס, הניחא למאן דאמר אינה חוזרת, אלא למאן דאמר חוזרת מאי איכא למימר, למעשה איז דא א מחלוקת ביי א פרוי אליין, וואס איז טאקע טאמער א מאן האט מקדש געווען א פרוי מיט געלט לאחר שלושים יום, און זי וויל צוריקציען, אדער ער וויל צוריקציען קען מען צוריקציען צו נישט, איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז מען קען יא צוריקציען, און פארוואס דא קען מען נישט צוריקציען, ענטפערט די גמרא, ווייל אפילו למאן דאמר התם חוזרת, אפילו דארט קען מען צוריקציען, ווייל ווי נישט ווי, די קידושין גייט הערשט חל זיין נאך דרײַסיק טאג, און די גאנצע קידושין איז סך הכל א דיבור, איז אתי דיבור ומבטל דיבור, מען קען צוריק ציען. אבער דא איז אנדערש הכא שאני, דא איז עס נישט סתם א דיבור, ווען א מענטש איז מקדיש אן אקס נאך דרײַסיק טאג, איז עס נישט א פשוטע דיבור וואס מען קען צוריק ציען, נאר דאמירתו לגבוה כמסירותו להדיוט, ס'דא א כלל אז ביי הקדש די דיבור איז פונקט ווי ממש מען האט איבערגעגעבן, און ממילא אז דו האסט שוין איבערגעגעבן, קענסטו מער נישט צוריקציען, דאס איז די חידוש אין די סיפא פון די ברייתא לויט בר פדא, און נישט קיין קשיא פון די ברייתא אויף בר פדא. זאגט די גמרא ווייטער, יתיב ר' אבין ור' יצחק ברבי קמיה דר' ירמי', ר' אבין און ר' יצחק ברבי זענען געווען תלמידים פון ר' ירמי', זענען געזעצן פאר ר' ירמי', וקא מנמנם ר' ירמי', און ר' ירמי' האט פונקט געדרימלט. יתבי וקאמרי, איז אדערווייל האבן זיי ביידע געשמועסט, האבן זיי געזאגט אזוי, לבר פדא דאמר פדאן חוזרות וקודשות. לויט בר פדא, וואס בר פדא האט געזאגט ביי אונזער משנה, אז ווען איינער איז מקדיש הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו, איז אפילו ער איז עס פודה יעדע מאל ער איז עס פודה, ווערט עס צוריק הקדש. אויב אזוי לויט בר פדא, קען מען פושט זיין א איבעיא. וועלכע איבעיא? תפשוט דבעי רב הושעיא. מען קען פושט זיין א איבעיא וואס רב הושעיא האט געפרעגט. וואס איז געווען די איבעיא? הנותן שתי פרוטות לאשה, ואמר לה באחת התקדשי לי היום, ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשך, פשט, וואס איז די דין אז א מענטש געבט פאר א פרוי צוויי פרוטות, און ער זאגט אזוי, איין פרוטה וויל איך דיר מקדש זיין יעצט, די אנדערע פרוטה וויל איך זאל תופס זיין קידושין נאכדעם וואס איך גט דיר, פשט, איך גיי דיך גט'ן, און איך געב דיך שוין יעצט א פרוטה, אז זאל חל זיין א קידושין נאכדעם וואס איך גט דיר, איז די שאלה איז צו די צווייטע פרוטה העלפט צו נישט, צו מען קען דאס טון צו נישט, וואס איז די שאלה? און די שאלה איז אזוי, בעצם איז דא א דין אז א מענטש קען נישט מקנה זיין, א מענטש קען נישט קונה זיין, מען קען נישט מאכן א קנין אויף א דבר שלא בא לעולם, אויף א זאך וואס איז נישט אויפן וועלט, און ממילא די דין אז טאמער א מענטש גייט לאמיר זאגן צו א חתונה געהאטע פרוי, און ער געבט איר א שווה פרוטה, און ער זאגט איר איך וויל דיר מקדש זיין נאכדעם וואס דיין מאן גט דיר, פשט איך וויל אז זאל חל זיין נאכדעם וואס דו קריגסט א גט, איז די דין איז אז דער קידושין איז נישט תופס, פארוואס? ווייל די פרוי איז א בחינה פון דבר שלא בא לעולם, למעשה יעצט איז זי חתונה געהאט, יעצט איז א קידושין נישט תופס אין איר, און ממילא קען מען נישט יעצט מאכן א פעולה און די קידושין זאל חל זיין שפעטער, ס'איז א דבר שלא בא לעולם. דאס איז ביי א חתונה געהאטע פרוי. וואס טוט זיך ביי א פנויה, א פרוי וואס מען קען בעצם יא יעצט מקדש זיין, איז פאר איר אוודאי קען מען געבן א פרוטה זאל חל זיין שפעטער, ווייל זי איז נישט קיין דבר שלא בא לעולם. איז די שאלה פון רב אושעיא איז, וואס איז טאמער איך האב דא א אשה פנויה, וואס פון איין זייט איז זי טאקע יעצט פנויה, איז אוודאי קען מען איר יעצט מקדש זיין, און מען קען אויך מקדש זיין יעצט לאחר זמן, אבער פון די צווייטע זייט וויל מען יעצט פועל'ן א קידושין אויף נאכדעם וואס איך גט דיר, פשט דו ווילסט זאל יעצט חל זיין א זאך וואס אינצווישן גייט זיין א תקופה פון לא בא לעולם וואס זי גייט חתונה האבן, איז דאס איז געווען רב אושעיא'ס איבעיא, איז לכאורה קען מען פושט זיין די בעיא, הכי נמי דהוו קידושי, אז די צווייטע קידושין איז יא תופס, פארוואס? ווייל אזוי ווי בר פדא זאגט ביי אונז אז ווען א מענטש איז מקדיש א נטיעה און נאכדעם לייזט ער עס אויס ווערט עס גראד צוריק הקדש, איי וויאזוי ווערט עס צוריק הקדש? ווען האט ער עס מקדיש געווען? ער האט עס יעצט מקדיש געווען, און די דין איז לאמיר זאגן א מענטש האט א בוים וואס איז הקדש און ס'נישט זיינס, א צווייטער האט מקדיש געווען א בוים און א מענטש גייט צו צו דעם און זאגט איך וויל עס מקדיש זיין נאכדעם וואס מ'לייזט עס אויס, אוודאי וועט עס נישט חל זיין אויך ווייל ס'איז א דבר שלא בא לעולם, פונדעסטוועגן זעהט מען אז דער מענטש אליין ווילאנג די בוים איז נישט הקדש קען ער עס יעצט מקדיש זיין, אז זאל נאכאמאל ווערן הקדש און נאכאמאל ווערן הקדש און נאכאמאל ווערן הקדש, און ס'הייסט נישט קיין דבר שלא בא לעולם, איז לכאורה די זעלבע זאך ביי א פרוי, א מענטש קען מקדש זיין א פרוי און זאגן אז נאכדעם וואס איך גט דיר זאל זיין נאך א קידושין, איז רבי ירמי' האט געדרימלט ער האט דאס געהערט אז זיי האבן געוואלט פושט זיין די בעיא איתער בהו רבי ירמי' האט ער זיך אויפגעוועקט אמר להו האט ער זיי געזאגט מאי קא מדמיתון פדאן הוא לפדאום אחרים ניין וואס איז די פארגלייך, הכי אמר רבי יוחנן פדאן הוא חוזרות וקדושות פדאום אחרים אין חוזרות וקדושות זאגט רבי ירמי' עטס ווייסט נישט א מימרא פון רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט אז אין הכי נמי בר פדא זאגט ביי אונז אין משנה אז א מענטש וואס איז מקדיש א בוים עד שיקצצו איז יעדע מאל ער וועט עס פודה זיין וועט עס צוריק ווערן הקדש אבער דאס איז נאר ווען דער מענטש אליין איז עס פודה לאמיר זאגן ראובן האט מקדיש געווען די בוים עד שיקצצו און ער איז עס פודה איז יעדע מאל ער איז עס פודה ווערט עס צוריק הקדש וואס איז אבער טאמער שמעון איז עס פודה דא זאגט רבי יוחנן דא איז אוודאי בר פדא אויך מודה אז ס'ווערט נישט צוריק הקדש, פארוואס? ווייל ברגע שמעון האט עס פודה געווען, גייט יעצט אריין די בוים אין זיין רשות, און ראובן קען נישט פועל'ן א חלות אויף שמעון'ס א זאך, און ממילא טוט עס נישט ווערן צוריק הקדש. און ממילא זאגט רבי ירמי', ואשה כפדאוה אחרים דמיא, א פרוי איז די זעלבע זאך, א פרוי וואס די מאן געבט איר, גייט זי אריין אין איר אייגענע רשות, ס'איז אן אנדערע רשות, און מילא קען נישט די מאן יעצט פועל'ן א חלות אויף די פרוי וואס די פרוי איז אריין אין א אנדערע רשות אזוי ווי ראובן קען נישט פועל'ן א חלות אויף א בוים וואס שמעון האט פודה געווען. איי פרעגט די רן, וואס א פארגלייך? פארוואס הייסט א פרוי אן אנדערע רשות? די פרוי גייט אריין אין די אייגענע רשות. זאגט די רן, אז אין הכי נמי, טאמער א פרוי וואלט געווען די וואס איז מקדש וואלסטו געקענט זאגן די סברא אז די פרוי מאכט די קידושין און יעדעס מאל וואס די מאן געבט איר גייט זי צוריק אריין אין איר אייגענע רשות, און זי קען שוין יעצט פועל'ן אז די קידושין זאל שפעטער חל זיין, אבער זאגט דער רן ס'ארבעט נישט אזוי, ווייל נישט די פרוי פועל'ט די קידושין, אוודאי דארף די פרוי מסכים זיין, אז די פרוי איז נישט מסכים וועט די קידושין נישט חל זיין, אבער די מאן איז דער וואס פועל'ט די קידושין, און מילא אז די מאן איז דער וואס פועל'ט די קידושין, הייסט נישט אז די פרוי גייט צוריק אריין אין זיין רשות, די פרוי גייט צוריק אריין אין איר רשות, דאס איז אזוי ווי שמעון, ס'איז א אנדערע רשות אינגאנצן, און מילא קען נישט די מאן פועל'ן יעצט א געדאפלטע קידושין איינמאל פאר יעצט, און איינמאל פאר שפעטער, ווייל שפעטער איז עס נישט אין דיין רשות, זי איז אין איר אייגענע רשות, ווילסטו מקדש זיין, עסט זי דארפן נאכאמאל מקדש זיין. זאגט די גמרא, איתמר נמי אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שפדאן הוא, אבל פדאום אחרים, אין חוזרות וקדושות.